אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ' עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר ווייסן אז טאמער רוב ציבור זענען טמא, די הלכה איז אז מען קען ברענגען קרבן פסח נארמאל דעם יאר חודש ניסן, וויבאלד רוב ציבור זענען טמא, קענסט גיין שעכטן, קענסט מאכן די זריקה, קענסט גיין עסן דעם קרבן ביינאכט, אלעס קענסטו אנגיין גאנץ נארמאל, פארוואס ווייל איך האב רוב ציבור וואס זענען טמא? דאס ווייסן מיר אויכעט, אויב האב איך א מיעוט וואס זענען טמא, פארשטייט זיך אז זיי קענען נישט גיין ברענגען דעם קרבן בטומאה, נאר וואס מען שטופט זיי אפ צו חודש אייר, און זיי קומען פסח שני און דעמאלס ברענגען זיי א קרבן. די שאלה איז נאר געווען וואס איז טאמער כ'האב האלב האלב, כ'האב האלב כלל ישראל וואס זיי זענען טהור, און איך האב האלב כלל ישראל וואס זיי זענען טמא, וואס איז יעצט די הלכה? מיט דעם לאמיר אנהייבן די לעצטע דריי שורות דף ע"ט עמוד א', עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי, גופא, הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, וואס איז טאמער כ'האב האלב כלל ישראל וואס זיי זענען טהורים, און האלב וואס זענען טמא? זאגט די ברייתא הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן, יעדער מאכט פאר זיך אליינס, די טהורים מאכן פאר זיך אליינס, די טמאים מאכן פאר זיך אליינס, אלע קומען טאקע יעצט חודש ניסן, אבער איין זאך, מיש זיי נישט צוזאמען. אויב זענען רוב כלל ישראל זענען טמא, קענען אלע קומען חודש ניסן, און אלעס מישט זיך צוזאמען, טהורים, טמאים, אלעס איז איין גרויסע חתונה. אויב ס'איז אבער האלב האלב, אלע מאכן טאקע ניסן, אבער מיש זיי נישט אויס צוזאמען. זאגט די ברייתא ווייטער, היו טמאים עודפין על הטהורין אפילו אחד, וואס איז טאמער די טמאים זענען מיט איין מענטש מער ווי די טהורין, דאס הייסט כ'האב געציילט כלל ישראל, כ'האב הונדערט טהורין און כ'האב הונדערט און איינס טמאים, וואס איז יעצט די הלכה? זאגט די ברייתא, יעשו בטומאה, ווייטער קענסטו אנגיין בטומאה, רוב ציבור זענען למעשה טמא, הונדערט און איינס איז דאך רוב, אויב אזוי קומט אויס קענסטו ווייטער גיין מיט דיין קרבן פסח כאילו גאנצע ציבור וואלט געווען טמא, און אלע צוזאמען מישן זיך מען גייט ברענגען א קרבן פסח צוזאמען. פארוואס? לפי שאין קרבן ציבור חלוק, ווייל א קרבן ציבור דארף נישט קומען געספליט, דאס הייסט דו ווילסט נישט נעמען כלל ישראל און זאגן אה איך בין טמא איך בין טהור מען וויל זיך נישט מישן צוזאמען ס'זעט נישט אויס גוט, איז פאר דעם אין קרבן ציבור חלוק, ברענג זיי אלע צוזאמען, כ'האב למעשה איינעם מער, איז דאס דאך א רוב, אויב אזוי קענסטו אנגיין מיט דיין קרבן פסח גאנץ נארמאל. רבי אלעזר בן מתיא אומר, רבי אלעזר בן מתיא זאגט ניין. אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה. איין מענטש זאל מען קענען מאכן אז פון האלב האלב ווערט דא יעצט א רוב, דאס קען איך נישט טון. איך קען נישט האבן הונדערט און איינס, דער איין מענטש מאכט יעצט אה, כ'האב רוב. נאר וואס זאגט ער? כ'האב א פסוק, די תורה זאגט אונז, שנאמר, לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך, די תורה זאגט אונז לגבי במות, זאגט אונז די תורה, גיי נישט מאכן דיין קרבן פסח אין א פריוואטע במה. האט ער גענומען דעם פסוק און זאגט ער אזוי, איך טייטש דעם פסוק, לא תוכל לזבוח את הפסח באחד, דו קענסט נישט גיין מאכן דעם קרבן פסח באחד, וועגן איין מענטש זאל איך יעצט קענען מטמא זיין דעם גאנצן ציבור און גיין ברענגען בטומאה. איז איך בין מסכים מיט די חלק, אלע קענען קומען יעצט אין חודש ניסן און ברענגען דעם קרבן, אבער גייען מיר נישט מישן דעם ציבור. איינער, איינער מער פון טמא'נע זייט, הייסט נאך אלץ האלב האלב. ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט אינטערעסאנטע זאכן, ער זאגט אזוי, אפילו שבט אחד טמא, ושאר כל השבטים טהורים, וואס איז, טאמער כ'האב איין שבט וואס זיי זענען טמא, אבער אלע אנדערע עלף שבטים, זיי זענען אלע טהור, זאגט ער די הלכה איז הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן, יעדער קען קומען חודש ניסן, נאר וואס, יעדער איינער קומט פאר זיך אליינס, מיש נישט אויס די טמאים מיט די טהורים. מאי טעמא דרבי שמעון, וואס איז די סיבה טאקע פארוואס ער האלט אזוי? ווייל קסבר שבט אחד איקרי קהל, ער האלט אז שבט אחד ווערט שוין אנגערופן קהל, אויב רוב פון זיי זענען טמא, האב איך דאך רוב טמא פון א גאנצע ציבור, קומט אויס קענען זיי קומען יעצט אויף פסח גיין ברענגען דעם קרבן. נו אבער למעשה זענען זיי דאך נאר איין שבט פון צוועלף, אויב אזוי זאג איך, הללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט נאך מער אביסל, און ער זאגט אזוי, אפילו שבט אחד טמא, ושאר כל השבטים טהורין, בין איך מסכים ווייטער יעשו בטומאה, זאלן זיי קומען יעצט חודש ניסן און גיין ברענגען בטומאה. אבער נישט נאר זאגן אז יעדער איינער מאכט פאר זיך אליינס, נאר זאלן זיי אלע קומען צוזאמען, יעשו בטומאה, שאין קרבן ציבור חלוק, איך קען נישט גיין מחלק זיין און זאגן אה דו ביסט טהור, דו ביסט טמא, מען קען זיך יא אנרירן מען קען נישט, ווערט א גאנצע זאך צוזאמען ניין, אין קרבן ציבור חלוק, פארוואס ווייל רבי יהודה סבר שבט אחד איקרי קהל, איין שבט ווערט אנגערופן א קהל, אזוי ווי אזוי ווי רש"י זאגט שוין און ברענגט א פסוק, די פסוק זאגט אונז, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יעקב אבינו, נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט עלף שבטים, ער האט אים געזאגט, גוי וקהל גוים יהיה ממך, אז ס'וועט ארויסקומען נאך פון דיך גוי און קהל גוי, זע איך אז באמת ווער איז ארויסגעקומען, נאך איין שבט, שבט בנימין, און מען האט אים אנגערופן קהל, א ציבור. זאגט רבי יהודה, קומט דאך אויס אז דער שבט ווערט אנגערופן א ציבור, והוו להו פלגא ופלגא, קומט דאך אויס איך האב יעצט א ציבור טמאים, איך האב א ציבור טהורים, אויב אזוי טאמער כ'האב האלב מיט האלב, ואין קרבן ציבור חלוק, ועבדי כולהו בטומאה, קענען זיי קומען אלע צוזאמען, וויבאלד למעשה האלט איך אז אין קרבן ציבור חלוק, מען קען נישט צוטיילן דעם ציבור, קענען זיי אלע קומען צוזאמען, אפילו באמת איז נאר איין שבט, אבער אלע קענען קומען צוזאמען און גייען ברענגען דעם קרבן פסח בטומאה. זאגט די גמרא, איתמר האבן מיר געלערנט, היו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, האט מען געהאט ווייטער, איך האב כלל ישראל, הונדערט מענטשן זענען טהור, הונדערט זענען טמא. אמר רב, זאגט רב, מטמאין אחד מהם בשרץ, איך נעם איינער פון די טהור'דיגע מענטשן, און איך בין אים מטמא בשרץ, איך נעם אים אריבער פון די הונדערט טהור'דיגע, און איך שיק אים אריבער אויפן אנדערע זייט. פרעגט די גמרא א מינוט, ואמאי נעבדו הני, ואמאי, פארוואס טו איך אזא זאך? נעבדו הני לחודייהו, והני לחודייהו, פארוואס זאגסטו מיר יעצט איך נעם אריבער איינס, פון איך בין מטמא א טהור'דיגע מענטש, און איך שיק אים אריבער צו די אנדערע זייט? וואס פעלט עס אויס? יעדער זאל מאכן פאר זיך אליינס, דאמר רב, רב איז דאך געווען דער וואס האט אליינס געזאגט, הללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן, יעדער איינער מאכט פאר זיך. וואס קומסטו רב מיט עפעס א פאטענט דא, און דו ווילסט אויפטון, כ'האב הונדערט טהור'דיגע מענטשן, כ'האב הונדערט טמא'דיגע מענטשן, נעם איינער פון די טהור'דיגע מענטשן און שיק אים אריבער אויפן אנדערע זייט, פארוואס זאלסטו טון אזא זאך? יעדער קען ממילא קומען חודש ניסן און ברענגען דעם קרבן פסח, נאר איין תנאי איז דא, זאגסטו רב, הללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן, וואס איז שלעכט דערמיט? זאגט ער ניין, אמרי הכא במאי עסקינן דא רעדט מען כגון שהיו טמאין עודפין על הטהורין אחד, דא רעדט זיך אין א פאל אז איך האב געהאט איין מער מענטש וואס איז געווען אויפן טמא'נע זייט, איך האב געהאט הונדערט און איינס טמא'נע מענטשן און איך האב געהאט הונדערט טהור'דיגע מענטשן. פרעגט ער אקעי און וואס איז יעצט? אי הכי הוו להו רובא טמאין, אויב אזוי נעבדו כולהו בטומאה, ווייטער, פארוואס דארף איך אריבערנעמען איינע פון די טהור'דיגע מענטשן און אים מטמא זיין? האב איך דאך הונדערט און איינס טמא'דיגע מענטשן. איך האב הונדערט טהור'דיגע מענטשן, האב איך רוב טמא, אויב אזוי קענען יעדער מאכן קרבן ציבור צוזאמען. קענען זיי נעמען דעם קרבן פסח, קומען חודש ניסן, י"ד ניסן און אזוי ברענגען קרבן פסח צוזאמען. וואס איז דער פראבלעם? פארוואס מוז איך יעצט גיין נעמען איינע פון די טהור'דיגע מענטשן און מטמא זיין בשרץ כדי אים אריבערברענגען צו די אנדערע זייט? וואס פעלט עס אויס? ענטפערט די גמרא יא, ווייל סבר לה כרבי אלעזר בן מתיא, האלט אזוי ווי רבי אלעזר בן מתיא, דאמר אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה, ער האט געהאלטן אז איין מענטש קען נישט אריבער נעמען דעם גאנצן ציבור פון האלב האלב צו רוב, פאר דעם אז איך האב הונדערט און איינס טמא'דיגע מענטשן און הונדערט טהור'דיגע מענטשן, קומט אויס דאס הייסט נאך אלץ האלב האלב, ווייל איין מענטש קען מען נישט טיפן די סקעיל, אזוי ווי מען טייטשט אין פסוק לא תוכל לזבוח את הפסח באחד, פאר דעם זאגט ער נעם איין מענטש, זיי אים מטמא, קומט אויס כ'האב נאר נײַן און נײַנציק טהור'דיגע מענטשן, כ'האב הונדערט און צוויי טמא'דיגע מענטשן, יעצט האב איך שוין טאקע רוב, אויב אזוי קענען אלע קומען און גיין מאכן א קרבן פסח צוזאמען. פרעגט די גמרא שכוח. אבער אי הכי הדר קושיא לדוכתיה אויב זאגסטו מיר איך האב האלב האלב, דאס הייסט הונדערט און איינס וואלט נאך אלס געמיינט האלב האלב, אויב אזוי וואס איז שלעכט? ניעבדו הני לחודייהו והני לחודייהו, זאלן זיי בלייבן טאקע האלב האלב, און יעדער זאל מאכן פאר זיך אליינס, דער וואס איז טהור זאל מאכן די טהור'דיגע חלק, די וואס זענען טמא זאלן צוזאמען מאכן זיינע חברים וואס זענען טמא, וואס פעלט אויס? וואס דארף איך דא מישן דעם עולם? זאגט ער ניין, אלא הכי קאמר. אי איכא תנא דסבר לה כתנא קמא, טאמער איז דא א תנא וואס האלט אזוי ווי די תנא, דאמר פלגא פלגא לא עבדי כולהו בטומאה, וואס האט די תנא געהאלטן אז אויב האב איך האלב מיט האלב קען איך נישט מישן דעם עולם, דאס הייסט יעדער מוז מאכן פאר זיך אליינס, אבער וסבר לה כרבי יהודה דו ווילסט אבער פארט גיין ווי שיטת רבי יהודה דאמר אין קרבן ציבור חלוק, וואס רבי יהודה האט דיך מחדש געווען אז אין קרבן ציבור חלוק, און איך וויל אויך גיין כשיטת רבי יהודה, דאס הייסט איך ווייס אז איך האב האלב האלב, מוז איך אלע מאכן אין חודש ניסן אבער סעפערטלי, איך האב טהור'דיגע מיט טמא'דיגע, אבער איך וויל דאך מקיים זיין שיטת רבי יהודה און זאגן איך וויל עס יא קענען מקריב זיין צוזאמען. אויב איז אזוי וואס די עצה איז, מטמאין אחד מהן בשרץ, נעם איך איינער פון זיי, איך בין אים מטמא בשרץ, קומט שוין אויס יעצט האב איך הונדערט און צוויי, האב איך הונדערט און איינס מענטשן וואס זיי זענען טמא, איך האב נײַן און נײַנציק מענטשן וואס זיי זענען טהור, אויב איז אזוי קען איך טאקע גיין צוזאמען און אלע קענען ברענגען צוזאמען א קרבן פסח, און איך קען אפילו יוצא זיין שיטת רבי יהודה אז מען האט נישט צוטיילט כלל ישראל. דאס הייסט אין די תירוץ זאגט ער נישט אז איך מוז גיין אזוי ווי רבי אלעזר וואס ער האט געזאגט, רבי אלעזר בן מתיא וואס ער האט געזאגט אז איך וויל האבן דווקא הונדערט צוויי מענטשן, און אמת קען זיין ס'איז געווען טאקע האלב האלב, ס'איז געווען הונדערט מיט הונדערט, נאר וואס וויבאלד איך וויל אויך מקיים זיין שיטת רבי יהודה און זאגן ברענג כלל ישראל צוזאמען, זאגט ער איך האב אן עצה פאר דיך, נעם איינער פון די טהור'דיגע מענטשן, זיי אים מטמא בשרץ, ברענג אים אריבער, און יעצט וועסטו האבן הונדערט און איינס טמא'דיגע מענטשן, ניין און ניינציג טהור'דיגע מענטשן, אה, האב איך רוב טמא, קען איך גיין מקריב זיין קרבן פסח צוזאמען. ועולא אמר, עולא זאגט ניין. איך בין מסכים מיט די גאנצע זאך וואס דו האסט געזאגט ביז אהער, אבער איין זאך וויל איך מאכן אנדערשט, משלחין אחד מהן לדרך רחוקה, מען נעמט נישט קיין שרץ און גיין מטמא זיין, נישט דאס איז געווען די וועג, אז דו האסט געוואלט מאכן זיכער דו האסט רוב טמא, פארשיק איין טהור'דיגע מענטש, שיק אים ארויס חוץ למחנה, שיק אים ארויס בדרך רחוקה, אזוי האט נישט קיין חיוב צו ברענגען א קרבן פסח, דאס איז די בעסטע וועג. פרעגט די גמרא פארוואס? ויטמאנו בשרץ, וואס איז שלעכט צו גיין מטמא זיין בשרץ? טוסטו אויף די זעלבע זאך, וואס מוז איך אים עפעס אוועקשיקן? זאגט ער יא, קסבר שוחטין וזורקין על טמא שרץ, האט ער געהאלטן אז באמת זאגט עולא, איינער וואס איז טמא שרץ, אין הכי נמי, יעצט ערב פסח קען ער נישט גיין ברענגען דעם קרבן פסח, אבער היינט נאכט וועט גיין אין מקווה היינט ערב פסח עט האבן הערב שמש היינט נאכט ביי די סדר נאכט קען ער עסן קרבן פסח אויב אזוי זאגט עולא האסט גארנישט אויפגעטוהן דער מענטש ווערט נישט אנגערעכנט ווי א טמא'נער מענטש דער מענטש ווערט אנגערעכנט ווי א טהור'דיגער מענטש ווייל ער איז א מענטש וואס קען היינט נאכט עסן אז ער קען היינט נאכט עסן בלייבט ער אויפן טהור'דיגע זייט, בלייבסטו ווייטער האלב מיט האלב, דארפסט זיי צוטיילן. פארדעם זאג איך דיר שיק אים ארויס פון שטאט. אז איך שיק אים ארויס פון שטאט, יעצט האסטו זיכער נײַן און נײַנציק טהור'דיגע מענטשן, הונדערט טמא'נע מענטשן, אה, האב איך רוב טמא, אויב אזוי קענסטו ממשיך זיין מיט דיין קרבן פסח אלע צוזאמען. פרעגט די גמרא, אקעי, אבער ויטמאנו במת, ווייטער, איך האב א לייכטערן וועג ווי ארויסצושיקן, גיי מטמא זיין א מת, זאל איינער פון די הונדערט טהור'דיגע מענטשן גיין צו א טמא'נער מענטש, זאל זיך מטמא זיין און שלום על ישראל. זאגט ער, ניין, איך וויל דאס נישט טון, פארוואס? ווייל מדחהו אתה מחגיגתו, ווייל קומט דאך אויס, עט קומען ערב פסח גיין אנרירן א טויטע מענטש, יעצט מארגן, די ערשטע טאג יום טוב, האט ער א מצוה צו גיין ברענגן קרבן חגיגה, אזוי האט מען געזאגט, פסח, שבועות, סוכות, אויף יום טוב דא מצוות פון קרבן חגיגה. איז טאמער איז ער טמא למת, עט ער מארגן נישט קענען ברענגען זיין קרבן חגיגה, שיק איך אים ארויס פון שטאט. יעצט בשעת'ן שחיטה ביסט נישט דא, האב איך נײַן און נײַנציק טהור'דיגע מענטשן, הונדערט טמא'דיגע מענטשן. אה, האב איך רוב, זייער פיין און וואויל. שפעטער קומט ער מיר צוריק, אקעי, יעצט האט ער נישט קיין חיוב, אבער קרבן חגיגה קען ער יא ברענגן. פרעגט די גמרא איין מינוט, השתא נמי מדחהו אתה מפסחו, נאכאמאל, דו הערסט וואס דו זאגסט? דו טענה'סט אזוי, אויב וועט ער זיין טמא למת, קען ער נישט ברענגען קרבן חגיגה, און וואס וואס מיט קרבן פסח? דו שיקסט אים אויס פון שטאט, און ער גייט נישט קענען ברענגען קרבן פסח, פאר דעם זארגסטו דיך נישט, אבער ער זאל נישט קענען מארגן ברענגען זיין קרבן חגיגה, דא זארגסטו דיך יא? גיט אים א פשוט'ן תירוץ און זאגט אים יא, אפשר דעביד בשני, קרבן פסח קען איך איבערברענגען, איך האב פסח שני, סאו כ'שיק אים אויס פון שטאט, אין א חודש צייט וועט ער ברענגען זיין קרבן, האט ער געברענגט א קרבן פסח. מה שאין כן חגיגה האט נישט קיין קרבן פסח וואס, א קרבן חגיגה וואס קען ברענגען א חודש צייט, אויב אזוי האט ער פארפאסט, וועגן דעם וויל איך נישט אים מטמא זיין למת. פרעגט די גמרא ניין, במת נמי אפשר דעביד בשביעי דהוה שמיני דהוה ליה שמיני שלו, אונז ווייסן דאך קרבן חגיגה קענסטו ברענגען גאנץ יום טוב, אוודאי די מצוה איז צו ברענגען דעם ערשטן טאג, אבער אויב האסט עס נישט געברענגט דעם ערשטן טאג האב איך א השלמה פון גאנץ יום טוב, איז וואס שטערט דיך, זיי אים מטמא ערב פסח, ס'עט אים נעמען זיבן טעג צו ווערן טמא, אבער שביעי של פסח עט ער שוין זיין טהור, עט ער דעמאלטס ברענגען זיין קרבן פסח, וואס איז די פראבלעם? זאגט די גמרא קסבר עולא, עולא האט געהאלטן כולהו תשלומין דראשון נינהו, די גאנצע זיבן טעג וואס איך קען ברענגען די קרבן חגיגה איז נאר א תשלומין אויפן ערשטן טאג, דאס הייסט אזוי, דחזי בראשון חזי בכולהו, אויב אויפן ערשטן טאג ביסטו געווען א בר חיובא, דו ביסט געווען טהור, דעמאלס זאג איך אקעי, האסט נישט געברענגט דעם ערשטן טאג, האסטו גאנץ יום טוב וואס דו קענסט נאך מקריב זיין א קרבן חגיגה, אבער וכל היכא דלא חזי בראשון, אויב די ערשטן טאג האסטו נישט געקענט ברענגן א קרבן ווייל דו ביסט געווען טמא למת, אויב אזוי לא חזי בכולהו, פאר דעם זאגט עולא, דיין עצה ארבעט נישט, איז וויל איך אים נישט יעצט גיין מטמא זיין למת, ווייל ער וועט פארפאסן קרבן חגיגה, קרבן פסח, נו, דאס איז נישט געפערליך, כ'וועל ווארטן אויף א חודש. איי מאך אים טמא מיט א שרץ, ניין, טמא שרץ הייסט נישט קיין טמא'נע מענטש, ווייל היינט נאכט וועט ער יא קענען עסן. אלא מאי, וואס איך וויל טון זאגט עולא, שיק אים ארויס פון שטאט. אמר ליה רב נחמן, זאגט רב נחמן, זילו ואמרו ליה לעולא, גייטס און זאגטס צו אים פאר עולא, מאן ציית דעקר סיכיה ומשכניה ורהיט, וועם וועסטו טרעפן דא אז א מענטש וואס ערב פסח איז ער מסכים זיך אויפצושטעלן פון זיין שטוב, און ארויסגיין פון זיין שטוב, איבערלאזן זיין הויז, איבערלאזן אלע זיינע זאכן, און ער וועט ארויסגיין, אה, איך וויל זיין דער וואס זאל זיין יעצט, נישט ברענגן קרבן פסח, און פשוט זיין דער ניין און ניינציג, כאילו יעצט זאל ער נאר זיין ניין און ניינציג טהור'דיגע מענטש. זאגט ער קיינער העט אונז נישט צוהערן, ס'איז א שיינע עצה וואס דו זאגסט, אבער מציאות איז קיינער וועסט נישט קענען טרעפן וואס זאל טון אזא זאך. איז די גמרא גייט יעצט אדורך נאך אפאר פעלער און זעהן וואס די הלכה איז, זאגט די גמרא אזוי, איתמר האבן מיר געלערנט, היו רובן זבין ומיעוטן טמאי מתים, וואס איז, טאמער רוב כלל ישראל, לאמיר זאגן אכציג פראצענט פון כלל ישראל, יעדער איינער איז א זב, צוואנציג פראצענט, זיי זענען טמאי למתים, וואס איז יעצט די הלכה? אמר רב, זאגט דער רב, אותן טמאי מתים אינן עושין לא בראשון ולא בשני, די טמאי מתים, זיי קענען בכלל נישט מאכן קיין פסח, נישט יעצט, און נישט קומענדיגע פסח, ס'הייסט נישט פסח שני, און ער שמועסט אויס אזוי, בראשון לא עבדי, זיי קענען נישט מאכן נארמאלע ניסן פסח, דהוו מיעוטא, ווייל זיי זענען דאך נאר מיעוט, דאס הייסט, בעצם אויסגערעכנט פון גאנץ כלל ישראל, האב איך דא נאר באמת צוואנציג פראצענט וואס זענען טמא למת. אויב אזוי, א מיעוט, ווייסט מען, א מיעוט ווערט אייביג אפגעשטופט צו פסח שני. ומיעוטא לא עבדי פסח, עבדי ראשון, זיי קענען נישט מאכן ראשון. און בשני נמי לא עבדי, אבער שני קענען זיי אויך נישט מאכן, ווייל כל היכא דעבדי ציבור בראשון, עבדי יחיד בשני. אבער כל היכא דלא עבדי ציבור בראשון, לא עביד יחיד בשני, זאגט א אינטערעסאנטע חידוש, זאגט דער רב אזוי, ווען קען די יחיד גיין מאכן פסח שני, דאס איז נאר טאמער די ציבור האט געמאכט פסח ראשון, אויב האב איך בכלל נישט קיין ציבור וואס האט געמאכט פסח ראשון, ווי דא וואס די זבין קען נישט גיין מאכן פסח ראשון, זענען דאך אלע טמא, קומט אויס אז פסח שני קען מען אויך נישט מאכן, און נישט נאר דער וואס איז געווען טמא למת, נאר קיין איינער קען נישט מאכן, ווייל די גאנצע פסח שני איז א עקסטענשאן פונעם פסח ראשון, האב איך געהאט א נארמאלע פסח אין ניסן, נאר איך האב געהאט א מיעוט וואס זיי זענען געווען טמא, זאג איך פאר זיי אקעי, דו קענסט אפווארטן נאך א חודש, פסח שני וועסטו ברענגען דיין קרבן. אבער יעצט וואס איך האב בכלל נישט געהאט קיין פסח ראשון, קען קיינער נישט מאכן פסח שני. אויף דעם זאגט ער דארפסט וויסן נישט פסח ראשון קענען זיי מאכן, ווייל למעשה זענען זיי נאר א מיעוט, און נישט פסח שני קענען זיי מאכן ווייל למעשה איז נישט געווען קיין פסח ראשון. אמר להו שמואל האט שמואל געזאגט זילו אמרו ליה לאבא גייטס און זאגטס פאר אבא ס'הייסט פאר רב און זאגט אים אזוי די פסוק זאגט אונז ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו די תורה זאגט אונז אז מען דארף מאכן די פסח במועדו איז מאי עבדת ליה וואס גייסטו מאכן מיט דעם פסוק? טענה'ט שמואל, איך הער דיין טענה וואס דו זאגסט, אבער אין אמת'ן אז דו קלערסט אריין, די אַכציק פראצענט זבין, זיי קענען נישט מאכן קיין קרבן פסח, סאו זיי דארפסטו ארויסרעכענען פונעם גאנצן חשבון. קומט דאך אויס יעצט אז איך האב צוואַנציק פראצענט וואס זיי זענען אלע טמא למת, זענען זיי די רוב וואס קענען מאכן, און די רוב, אויב אזוי וואלט געדארפט אפשופן פסח ראשון, ווייל די תורה זאגט אונז אז מען מוז מאכן א פסח, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, קומט עס אויסצולערנען אז א פסח מוז זיין. אויב אזוי קוק זיי אן פארקערט, קוק זיי אן אז די רוב ציבור זענען דאך טמא למת, ווייל די אכציג פראצענט, זיי קומען בכלל נישט אין באטראכט דא, זיי קענען נישט מיטמאכן פסח, אויב אזוי זאלן זיי כאטש קענען מאכן בטמא מת, זאלן זיי קענען מאכן פסח. אויף דעם זאגט ער אמר להו האט ער געזאגט זילו אמרו ליה גייטס אים זאגן און זאגטס פאר שמואל כי הוו כולהו זבין מאי עבדת ליה לאמיר זאגן גאנץ כלל ישראל יעדער איינער איז א זב וואס וועסטו שמואל זאגן כ'האב דאך א פסוק גיי זאגן אז עפעס א פסח מוז באשטיין תירוץ איז ניין טאמער אלע זענען זב קען מען נישט מאכן אלא כיוון דלא אפשר לא אפשר אז מען קען נישט קען מען נישט, הכא נמי לא אפשר דא אויך, מען קען נישט, למעשה פאר פסח ראשון זענען זיי מיעוט פון כלל ישראל, פאר פסח שני איז נישט געווען קיין פסח ראשון, אויב אזוי איז דעם יאר פארפאלען נישט זיין קיין קרבן פסח, און דו וועסט מסכים זיין צו מיר אז ס'איז דא אזא מושג אז זאל נישט זיין קיין קרבן פסח, ווייל דו זעסט דאך טאמער אלע זענען זבין וואס די כולו זב, נישט בכח אפצושטופן און זאגן אה דו קענסט ברענגען דעם קרבן פסח בטומאה, אבער ווען קען איך זאגן קרבן פסח קען ווערן בטומאה, דאס איז דווקא א טמא למת, אפשר טמא לשרץ, אבער צו זאגן פאר זבין, זאגן זבין קענען אפשטופן יעצט פסח, דאס איז נישט געזאגט געווארן, אויב אזוי ביסטו דאך אויך מסכים ס'איז דא אזא מציאות מ'זאל נישט קענען ברענגען א קרבן פסח, זאג איך דא די זעלבע זאך, אז איך האב רוב ציבור זבין און איך האב א חלק וואס זענען טמא למת, ראשון קענען זיי נישט ברענגען, שני קענען זיי נישט ברענגען, עט די יאר נישט זיין קיין קרבן פסח. איתמר נאך א פאל, היו רובן טמאי מתים, רוב כלל ישראל זענען געווען טמאי מתים, ומיעוטן זבין, אבער נאר א חלק, א מינאריטי זיי זענען געווען טמאי מתים. איז רב הונא זאגט, אין תשלומין לפסח הבא בטומאה. זאגט רב הונא, די זבין עלן קומען יעצט פסח שני און זאגן, אונז ווילן יעצט מאכן פסח שני. פסח ראשון האבן נישט געקענט מאכן, ווייל אונז זענען געווען א זב. ווילן מיר יעצט מאכן פסח שני. זאגט רב הונא ניין, אין תשלומין לפסח הבא בטומאה. רב אדא בר אהבה אמר, יש תשלומין לפסח הבא בטומאה. רב אדא בר אהבה קריגט זיך. דאס הייסט, רב הונא האט געהאלטן אז היות די גאנצע פסח ראשון איז דאך געווען עפעס א שוואכער פסח, פארוואס? ווייל ס'איז דאך געווען הבא בטומאה. קען איך נישט האבן קיין תשלומין פאר אזא סארט פסח, קען איך נישט מאכן קיין פסח שני, איז אפילו דו וואס דו ביסט געווען טמא אויף פסח ראשון, נארמאלע יאר וואלסטו געדארפט גיין ברענגען פסח שני א קרבן, אבער היות דעם יאר איז דאך נישט געווען קיין געהעריגע פסח, די גאנצע פסח איז דאך געקומען בטומאה, אויב אזוי זאג איך, איים סארי, די יאר וועט נישט זיין קיין פסח שני. מה שאין כן רב אדא בר אהבה האט געהאלטן ניין, עס האט נישט קיין שייכות, כ'האב געהאט א פסח, על איך האבן א פסח שני. איי די ערשטע פסח איז געקומען בטומאה? וואס גייט מיר אן? איז וויל די גמרא זאגן נימא בהא קמיפלגי, לכאורה דאס איז די מחלוקת צווישן זיי צוויי. דמאן דאמר אין תשלומין לפסח הבא בטומאה, ער האט געהאלטן קסבר טומאה דחויה היא בציבור, די גאנצע טומאה איז עפעס א שוואכע מעשה, ס'איז דחויה היא בציבור, ס'איז א בדיעבד'יגע מצב, איז אויף די בדיעבד'יגע מצב פאסט נישט צו זאגן אה, ס'איז דא א פסח שני, וואס קומט צו זאגן א תשלומין פאר די ערשטע, פאר די ערשטע גאנצע איז גענוי געווען עפעס א בדיעבד'יגע מצב, ווייל אלע זענען געווען טמא. מה שאין כן למאן דאמר יש תשלומין לפסח הבא בטומאה, רב אדא בר אהבה וואס ער האט געהאלטן ס'איז יא דא א תשלומין, קסבר טומאה הותרה בציבור, ער האט לכאורה געהאלטן טומאה הותרה בציבור, פשט איז אז די גאנצע ערשטע פסח נישט געווען קיין בדיעבד'יגע מצב, ניין ס'איז הותרה, איך זאג אז די תורה האט געזאגט אז רוב ציבור זענען געווען טמא, קען איך גיין ברענגן קרבן פסח, לכתחילה, אויב אזוי כ'האב א לכתחילה'דיגע פסח ראשון, עסטו האבן א לכתחילה'דיגע פסח שני. זאגט די גמרא אפ אמרי לא דכולי עלמא טומאה דחויה בציבור אין אמת'ן יעדער איינער האלט אז טומאה דחויה בציבור ובהא פליגי ממש דאס איז די מחלוקת צווישן זיי מר סבר טהרה מדחיא טומאה לא מדחיא דאס הייסט אז די טהרה טאמער ס'איז געווען א טהור'דיגע יום טוב שטופט עס אפ די טמא'דיגע און זאגט ווייסט וואס דו קענסט גיין אויף פסח שני אבער אויב די ערשטע איז אויך געווען טמא, טומאה לא מדחיא, די טמא'דיגע קרבן, דאס הייסט אז ס'איז געווען א קרבן פסח וואס מ'האט געברענגט בטומאה, איז דאס נישט בכח אפצושטופן דער וואס איז געווען טמא אויף פסח שני. פאר דעם זאגט ער, אקעי, די ערשטע קרבן פסח איז נישט געווען גענוג שטארק צו מאכן א פסח שני. משא"כ רב כהנא, מר סבר, ער האט געהאלטן ניין, אפילו טומאה נמי מדחיא, אפילו א טמא'דיגער פסח, דאס הייסט עס איז געווען א קרבן פסח וואס מ'האט געברענגט בטומאה, איז נאך אלץ גענוג שטארק צו קריעטן א פסח שני, אז ס'איז גענוג שטארק אויב אזוי קען איך ברענגען פסח שני דער קרבן. איתמר ברענגט די גמרא נאך א פאל, היו שלישיתן זבין, ושלישיתן טהורין ושלישיתן טמאי מתים, וואס איז אז איך האב א דריטל פון כלל ישראל וואס זיי זענען זבין, כ'האב א דריטל פון כלל ישראל וואס זיי זענען טהור, און איך האב נאך א דריטל פון כלל ישראל וואס זיי זענען טמאי מתים, וואס וועט יעצט זיין די הלכה? אמר ר' מני בר פטיש, זאגט ער אזוי, אותן טמאי מתים אינן עושין לא את הראשון ולא את השני, די טמא'נע מענטשן, ס'קומט אויס אז זיי קענען נישט מאכן פסח יעצט אויף ניסן, און זיי קענען נישט גיין ברענגען קרבן פסח אויף חודש שני, דאס הייסט אין אייר, און מען זאגט אזוי, בראשון לא עבדי, דו ווייסט פארוואס זיי קענען נישט מאכן אין ניסן, ווייל הגדילו זבין על הטהורין, דלא עבדי בטומאה. דער זב, ווי לייג איך אים? אויף וועלכע זייט לייג איך אים? לייג איך אים צוזאמען מיט די טהורין, אדער לייג איך אים צוזאמען מיט די טמאין? זאגט די גמרא, דער זב מוז זיך לייגן אויפן זייט פון די טהורין. פארוואס? ווייל דער זב האט קיינמאל נישט א אפשן מען זאל ברענגען די קרבן פסח בטומאה. ווייל אפילו א יאר וואס מען ברענגט קרבן פסח בטומאה, איינער וואס איז א זב, ער איז אויסגעשפילט פון דעם, ער האט מוזן גיין פאר פסח שני. קומט דאך אויס אז נעם איך דעם זב און איך לייג אים צוזאמען מיט די טהורים. אויב אזוי קומט אויס, הוה ליה טמאי מתים מיעוטא, אז די טמאי מתים בלייבט איין דריטל, אקעגן צוויי דריטלעך זענען זיי נאר א מיעוט, און מיעוט לא עבדי בראשון, און א מיעוט קען נישט קומען בראשון. אבער בשני לא עבדי, פארוואס קענען זיי נישט גיין מאכן פסח שני? ווייל נצטרפו זבין עם טמאי מתים דלא עבדי בראשון, די זבין לגבי פסח שני, לייג איך זיי צוזאם מיט די טמאי מתים, ווייל זיי האבן דאך נישט געקענט מאכן בראשון, און זיי וואלטן יעצט געוואלט מאכן פסח שני. האב איך דא א דריטל וואס זענען זבין וואס וואלטן געוואלט מאכן פסח שני, כ'האב א דריטל וואס זענען טמאי מתים וואלטן געוואלט מאכן פסח שני, קומט דאך אויס אז איך האב רוב כלל ישראל וואס וויל מאכן פסח שני. אבער הוה ליה רובא, ורובא לא מדחו לפסח שני, אזוי ווי מ'האט שוין געזאגט, רוב קען נישט מאכן קיין פסח שני, אז איך האב רוב כלל ישראל, קען איך נישט זאגן אה, רוב וויל מאכן פסח שני. פסח שני איז געמאכט געווארן פאר א מיעוט, די מינוט וואס ס'איז רוב וואס ווילן מאכן, פארליר איך דעם יכולת צו מאכן פסח שני. ער זאגט ער קומט אויס אז טאמער כ'האב א דריטל דריטל דריטל, די טמא'נע מענטשן זענען אינגאנצן אויסגעשפילט, נישט פסח ראשון קענען זיי מאכן, און פסח שני קענען זיי אויך נישט מאכן ווייל זיי זענען דער רוב פון כלל ישראל. אוי רייסער!